דאס איז דאך די גאנצע פרשה, די וואכעדיגע סדרה איז זאת חוקת התורה אשר ציוה השם לאמור, א איד ווערט טמא מיט די ארגסטע טומאה, טומאת מת, טומאת מת, וואס קענסטו טון טומאת מת, העלפט שוין נישט אפילו מקווה, העלפט נישט, איז דא איין עצה זאלסט קומען צום כהן. גיין צום צדיק און ער וועט דיר, ער וועט דיך מטהר זיין, וויאזוי וועט ער דיך מטהר זיין? זאת חוקת התורה, דאס איז מטהר מטומאת מת, חוקה, רש"י זאגט, מען פרעגט מה המצוה הזאת, וואס איז פשט פון די גאנצע פרה אדומה, מה טעם יש בה? שלום עליכם. מה טעם יש בה? וואס איז די זאך? א מענטש איז טמא און מען נעמט א רויטע קי און פארברענט עס און שפריצט די גאנצע מעשה. לפיכך כתב בה חוקה, ס'האט נישט קיין טעם, גזירה היא מלפני. ס'איז א גזירה פונעם אייבערשטען, אין לך רשות להרהר אחריה, דו האסט נישט קיין רעכט צו טראכטן קשיות, דער אייבערשטער האט אזוי געזאגט, דער אייבערשטער האט אזוי געמאכט, אמונה, דאס איז מטהר פון טומאת מת, א מענטש נעבעך אראפגעפאלן און טמא געווארן, דא איין זאך וואס קען דיך צוריקברענגען, אמונה. איך גלייב אינעם אייבערשטן, איך בין געטריי דעם אייבערשטן, איך טו זיינע געבאטן, צו ס'איז מיר גוט, צו ס'איז מיר נישט גוט, צו איך פארשטיי, צו איך פארשטיי נישט, איך בין געטריי דעם אייבערשטן. דאס איז די זאך וואס דארף מען דאנקען דעם אייבערשטן אז אונז האבן מיר דעם רעבן, אונז זעמיר מקורב געווארן צום רעבן. און אוואדע און אוואדע יעדער איינער גייט אריבער ביטערע שווערע יעדע מענטש האט מניעות צו קומען צום רעבן אויף איינעם נעמט זיך מען נעמט זיך די משפחה נעמט זיך אויף אים אויף איינער האט חברים אויף איינער איז עס די ווייב און אויף איינעם איז עס די קינדער ווי דער רבי רעכנט אויס יעדער האט מניעות און והמניעה שבכל המניעות די גרעסטע מניעה דער מענטש אליינס ער טראכט יא ער האט געזאגט בקיצור איך גיי נישט דא אויסזאגן וואס ס'דרייט זיך ביי א מענטש אין קאפ דארף מען נישט זאגן ווייל גענוג וואס דער מענטש דרייט זיך וואס דארפסטו אים נאך צולייגן זאכן וואס זאל זיך אים דרייען די קאפ יעדער איינער ווען מ'קומט צום רעבן דא שטארקע מניעות אויף דעם און ווער רעדט נאך אז מ'גרייט זיך שוין צו פארן צום הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה. שטארקע מניעות אויף דעם, אוי אה, וואס וועט זיין און וואס וועט זיין און מה יאמרו הבריות און וואס וועט מען זאגן און ווער זאגט און איך בין דאך שוין געווען פאריגע יאר און ווער רעדט נאך אז א מענטש איז אריינגעפאלן אין א עצבות און א מרה שחורה און הייבט דאך זאגן ס'האט נישט געהאלפן.

צדיקים זאגן די הייליגע חכמים במיתתם קרויים חיים, א צדיק איז נישט שייך ביי אים קיין מיתה, און פארקערט פון א צדיק, ער לעבט, ער לעבט, הייסט עס דען געלעבט? עס איז דאך נישט קיין לעבן, עס ביסט דאך אפגעשניטן פונעם אייבערשטן, אפגעשניטן, און מען פייניגט מיך, און דער און יענער, און מענטש מיינט ער פארגעסט ס'איז דא א באשעפער, ס'איז דא א באשעפער. ס'איז נישט דא קיין באלעבאס, ס'איז נישט דא קיין ביזנעס, ס'איז נישט דא קיין, יא אבער ער און ער און מיין שכן און מיין ברודער און מיין פעטער, יעדער פארטשעפעט זיך מיט עפעס א אנדערע זאך, מיט די ווייב, וואס האב איך חתונה געהאט, וואס האב איך אזוי חתונה געהאט, און וואס מיינע קינדער, און די אלע סגולות העלפן נישט, טמא בטומאת מת, טמא, ער האט אנגערירט, ער האט אנגערירט טויט, ער האט אנגערירט טויט. ווער ס'האט אנגערירט טויט, ער שניידט זיך אפ פון די אמונה, וואס איז די רפואה פאר דיך, וואס איז די תקנה פאר דיך, דו וועסט קומען צום כהן, דו וועסט קומען צו די צדיק, און די צדיק וועט אויף דיר, די צדיק וועט אריין ברענגען אין דיך זאת חוקת התורה, די צדיק וועט אריין ברענגען אין דיר, אין לך רשות להרהר אחריה, זאלסט וויסן ס'איז דא א באשעפער, דער אייבערשטער איז גוט, דער אייבערשטער מאכט נאר גוט, אונז קען מען נישט פארשטיין אונז קען מען נישט פארשטיין דרכי המקום, אונז קען מען נישט פארשטיין דעם אייבערשטן זאכן, ווען דער רבי פלעגט רעדן פון דעם פלעגט דער רבי זאגן, אדרבה דאס איז דאך די שיינקייט פונעם אייבערשטן, די קשיות דאס איז די שיינקייט, אין די צווייטע חלק סימן נ"ב זאגט דער רבי, אדרבה אדרבה דאס איז דאך די שיינקייט, וואלט מען אונז אלעס פארשטאנען פארוואס ער איז אזוי און פארוואס ער איז אזוי. בענין הקשיות שקשה על השם יתברך, די קשיות וואס איז דא אויף די אייבישטער, מרגלא בפומיה לומר, פלעגט דער רבי אסאך זאגן, אדרבה, דאס איז דאך כך נאה ויפה לו, דאס איז די שיינקייט, דאס איז דאך די שיינקייט, ווייל אויב וואלט איך ווען געווען ח"ו, אויב וואלט מען אונז פארשטאנען דעם אייבישטען וואלט איך געווען הייסט אז דאס איז עס, דאס איז די גאנצע זאך. סאו מיין קאפ דאס איז די אייבישטערס קאפ? ווייסט מען נישט וואס ער דארף ווארטן אויף א שידוך, פארוואס אים גייט א שידוך, פארוואס ער דארף ווארטן אויף געלט, און פארוואס ער גיסט זיך אים געלט, טוט נישט גארנישט פאר דעם, פארוואס ער מוטשעט זיך מיט קינדער און ער ווארט אויף קינדער,

אזוי גראד, אלקים עשה את האדם ישר, נאר וואס דען, א מענטש ווערט עלטער און ער פאלט אראפ אין פגם הברית, היט זיך נישט די אויגן, היינט איז אזוי שווער צו זיך היטן די אויגן, ווייל אפילו דו קומסט ארויס אין די קאנטרי, דו קומסט ארויס צווישן די ביימער, ביי מיר איז דא ממש גן עדן, איך פיל זיך דא ווי חול המועד, מען ארויסגעקומען דא, ברוך השם דער אייבערשטער האט מיר געגעבן די זכי' צו זיצן מיט בחורים, איך זיץ א גאנצע טאג אין בית מדרש, אבער אויף די צופרי גיין און קומען, דאס איז שוין פאר מיר אין שטאט. אז טרעטסט ארויס פון דערהיים ביסט דאך שוין דארפסט דאך שוין רחמי שמים האסט דאך שוין האסט דאך שוין געקוקט די אייבערשטער זאל אפהיטן די איינמאל גיין אהין צוריק אבער ביי מיר איז גן עדן ממש דא איך זיץ דא צווישן די ביימער מיט די בחורים האט די אייבערשטער מיר געהאלפן די זומער האב איך אזא שיינע אזא שיינע ישיבה די אייבערשטער מאכט מיר שענער און שענער שענער און שענער טייערע בחורים מען זיצט מען זאגט משניות מען זאגט גמרא אנדערע לאכן פון דעם יא וואס טוט מען א גאנצע טאג מען זאגט מען זאגט גמרא. יונגע בחורים זאגן תיקוני זוהר, נישטא קיין בעסערע זאך פון דעם, מען ווערט נענטער צום אייבערשטן, נענטער צום אייבערשטן, אבער אז א מענטש זינדיגט אין פגם הברית, און היינט איז דאך אזוי שווער אפילו דו ביסט צווישן די ביימער קענסטו דאך האבן א טעלעפאן און און קוקן, נאך א ניאוף און נאך ניאוף און נאך ניאוף, פון דעם קומט אז דער מענטש האט קשיות, פארוואס? פארוואס? פארוואס? פארוואס?

מען כאפט דא א סעודה וואשט זיך אויף ברויט ב ב ב ב ב זאגסט דאך נישט די בענטשן האסט אויסגעלאזט על בריתך שחתמת בבשרנו האסט נישט יוצא געווען בענטשן על תורתך שלמדתנו סא דו לאזט אויס אפאר ווערטער פון בענטשן האסט האסט נישט יוצא געווען ברכת המזון ברכת המזון דאס איז דאך א מצוה עשה דאורייתא מוהרא"ש ווער ס'וויל רייך, ווער ס'וויל פרנסה בשפע, דו ווארטסט א דיעל זאל דורך גיין, דו ווארטסט מ'זאל דיך עפראוון פאר א פאר א לאט צו בויען, דו ווארטסט דאך דירות, דו ווארטסט א מארגידזש, בענטש אין א בענטשער, מוהרא"ש פלעגט זאגן, ווי קומט מיין רייכטום? ווי בין איך אזוי רייך? דעמאלטס האט מען אזוי געשמייכלט, מ'האט געטראכט ס'הייסט מוהרא"ש האט דען געלט, אבער היינט מ'קוקט צוריק, ווער איז רייך? ווי אין די וועלט א מענטש האט אזוי אסאך געדרוקט ספרים און רייך וואס איז וואס מיינט רייך וואס ער דארף בעט ער דעם אייבערשטן און די אייבערשטע העלפט ער האט בענטש אין א בענטשער נו א מענטש בענטשט אין א בענטשער ער מאכט די סגולה פון בענטשן א בענטשער ער מאכט די סגולה שוין פון פון דאווענען מיט מנין מוהרא"ש זאגט ווער ס'וויל פרנסה בשפע דאווען שחרית מנחה מעריב מיט מנין שחרית מנחה מעריב מיט מנין דאס איז

ביי די ווינקל פון די גאס ביי די קארנער דארט איז דא דארט איז געווען א רב לעבט שוין נישט א גרויס תלמיד חכם האט ער נאכגעמאכט די האט ער געמאכט אינדרויסן כותל וואס מיינט דאס א כותל אין בארא פארק ווייסט יעצט ווייסט דרײַ און פֿופֿציק און זעכצן קענסט האבן די צוויי לעכער פונקט אזוי נאכגעמאכט ווי האסטו געדאווענט ביים כותל ווי איז דא א כותל אין אמעריקע איך דאווען אינדערהיים, שטעל מיך אוועק ביים ביים שטעל מיך אוועק ביים ביים די וואנט, איך דארף גיין בית המדרש דאווענען, גיין בית המדרש דאווענען, און דו וועסט האבן פרנסה, און דו וועסט האבן שפע, און א מענטש קומט יעצט און האט טענות, ער טענה'ט ביי דעם סמ"ך מ"ם, איך מאך אלע סגולות, איך בענטש אין א בענטשער, און איך דאווען מיט מנין, און ווער רעדט נאך פון די סגולה וואס מוהרא"ש האט אונז געזאגט וואו די רבי זאגט, די רבי זאגט אז די גאנצע עשירות פון א מענטש איז, תלוי וויאזוי דו רעדסט צו דיין ווייב. יונגעלייט הערטס זיך גוט פיצט ענק אויס די אויערן און הערטס גוט אויס ווער ס'וויל געלט וועט אים נישט העלפן נאכלויפן דא א דיעל דארט א דיעל ס'וועט אים נישט העלפן וועסט נאר אריינפאלן אין נאך א וועטלענד און נאך א און נאך א זומפ און נאך דאגות ווער ס'וויל עשירות זאגט די רבי לקוטי מוהרן די הייליגע רבי עיקר עשירות איז תלוי וויאזוי מ'רעדט צו די ווייב וויאזוי מ'רעדט צו די ווייב. מכבד זיין די ווייב איז צו א כלליות'דיגע ווארט, איך ווייס נישט וואס עס מיינט, לאמיר עס ארייננעמען אין איין ווארט, וויאזוי איך רעד צו מיין ווייב, רעד איך שיינערהייט, איך טשעפ איר נישט, איך קום אהיים, איך האב געמיינט ס'וועט זיין אויפגערוימט פאר שבת, ס'איז איבערגעדרייט, און די פליג מאכט מיך נאך נערוועז, און איך ווייס נישט וואס טויזנט זאכן, און און און. וואס איז דא? וואס איז דא? שוין.

אז די ווייב רעדט נישט שיין צו די מאן, דאס איז נישט זי רעדט, זי איז א שליח פונעם אייבערשטן יעצט. האסט היינט געוואטשט עפעס, יא? האסט נעכטן, האסט נעכטן פוגם געווען, יא? וועסטו יעצט, וועסטו יעצט באצאלן, וועסטו יעצט באצאלן. דער רבי זאגט ווען א מענטש איז פוגם בברית פארלירט ער זיין זיווג. דא נעם איך בחורים, וואס זאל א בחור טון, א רחמנות, קיינער האט נישט קיין רחמנות אויף בחורים, קיינער האט נישט קיין רחמנות אויף בחורים, מ'וועט מאכן אזא ארגענעזעישן, מ'וועט זיי געבן אזאנע זאכן, אזאנע זאכן, ער וויל חתונה האבן, ער וויל זיין ערליך, זאגט דער רבי אז מ'איז פוגם בברית, פארלירט מען די שידוך, און נישט נאר א שידוך א בחור, א איינצעלער מענטש, כ'האב חתונה געהאט, זאגט דער רבי ביסט פוגם בברית, זי וועט גיין היינט קעגן דיין ווילן,

אזוי זאגט די רבי, אזוי זאגט די רבי, מענטש איז פוגם בברית, שוין דא א כנגדו, זכו, מענטש טוט תשובה, גייט אין בית המדרש, טובל'ט זיך אין מקווה, טוט אן טלית און תפילין, נעמט זיך ארום מיט די טלית, רבונו של עולם, איך וויל זיין גוט, איך גיי שוין זיין וואויל, זיי מיר מוחל, וועסט אהיים קומען און זען א שמייכל, א שמייכל. איך זאג דיר נישט דא יעצט פאנטאזיעס, איך זאג דיר נישט דא קיין חלומות, איך זאג דיר וואס דער רבי זאגט אין ליקוטי מוהרן. ס'איז נישט זי, ס'איז מיך. און אז איך דארף פרנסה, אז איך דארף שפע, גיי איך שיין רעדן אינדערהיים. נו, איך דארף אויף דעם ארבעטן שוין. דער הייליגער ר' מיילעך זאגט אין צעטל קטן אז א מענטש איז באשאפן געווארן אויסארבעטן זיין נאטור, אויסארבעטן זיינע שלעכטע מידות. מיך, מיך, איך, איך, ס'קומט זיך מיר.

דער אדם לא נברא בעולם רק לשבר את הטבע. ט ז. איינס פאר די לעצטע אות אין צעטל קטן. א מענטש איז באשאפן געווארן נאר צו צוברעכן זיין נאטור. איז וועגן דעם זאל ער זיך מתקן זיין מדותיו שנת י ח דווקא. דאס טייטש, כ'דענק אין ישיבה זענען מיר געווען אלע צובראכן, אונז האבן אנגעפאנגען לערנען צעטל קטן ביי די אכצן יאר. שוין אריבער, ביז די אכצן יאר קען מען אויסארבעטן די מידות, און די מגיד שיעור האט דאס נאך אזוי מסביר געווען בטוב טעם ודעת אז יעדער זאל וויסן טאקע כאילו ער איז אויסגעארבעט, און און אונז, אונז אונז זעמיר ברוך השם האבן מיר דעם רעבן, דאס איז די מעלה פון ברסלב'ע חסידות, איך האב קיינמאל נישט פארפאסט דעם שיף, שיף איז ארויסגעפארן, די רבי גייט מיר געבן א שיפל נאכצופארן דעם גרויסן.

נחמן שמידט דו האסט א בענקל? חתן דארפסט דיך נישט שעמען, הא? וואס האב איך געהאלטן פון זאגן? אדם לא נברא בעולם אלא לשבר את הטבע, א מענטש דארף צוברעכן די טבע, און מיר קומט זיך און מיר קומט זיך, זי רעדט נישט שיין צו מיר און און. איך גיי בעטן דעם אייבערשטן, איך גיי בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף מיך איך זאל נישט זיין אזוי. איך זאל נישט זיין אזוי, זאל מיך נישט באדערן די וועג ווי זי רעדט צו מיך, און אז די הויז איז נישט צוזאמגענומען איז נישט געפערליך, און חס וחלילה אנהייבן צו טראכטן די אלע סארט מחשבות פון וואס האב איך חתונה געהאט דא, און וואס מיר עס אויסגעפעלט, זי טוט נישט גארנישט, הייבט אן רעדן אזוי מיאוס, אה, א דיפרעסטע, א דיפרעסטע, א טויטע דיפרעסטע, טוט נישט גארנישט, טוט נישט גארנישט. דאס איז אלעס מיט דיך, דאס איז אלעס מיט דיך, איך וויל גיין אין בית מדרש, איך וויל גיין אין מקווה צופרי, און איך וויל גיין אין בית מדרש, איך וויל אנטון טלית און תפילין, די די וואכעדיגע סדרה בלעם זאגט די גרויסקייט פון אידן, וואס איז די גרויסקייט פון אידן, זיי שטייען אויף צופרי, טלית און תפילין, לויפט אין בית מדרש, טלית און תפילין, איך גיי בעטן הייליגער באשעפער העלף מיר, איך וויל האבן שלום בית, אבער איך גיי רעדן שיין. איך גיי רעדן שיין, ווער ס'וויל פרנסה, דער רבי זאגט ווער ס'וויל פרנסה, האסט נישט צו צאלן רענט די חודש, האסט נישט צו צאלן מארטגעדזש, האסט נישט צו צאלן דיין קאר, האסט נישט צו צאלן די באנק, האסט נישט צו צאלן דיינע קרעדיט קארדס, איך גיי רעדן שיין, איך גיי רעדן שיין, איז האלט מען שוין דא נאך דריי סגולות, איך האב שוין בענטשן אין א בענטשער, און איך דאוון שוין מיט מנין, און אויסרעכענען דא אלע סגולות, און איך היט זיך די אויגן, און איך רעד שיין אינדערהיים. איך האב נישט קיין פרנסה. איך האב נישט קיין פרנסה. יעצט קומט אריין טומאת מת, א מענטש הייבט אן טראכטן ווער זאגט די אלע זאכן זענען, און טראכטן ווער זאגט, ווער זאגט בכלל, הייבט אן טראכטן מחשבות פון פון כפירות, ווי, אייבערשטער, בקיצור הייבט אן טראכטן דאס אלעס קומט נעבעך, דאס אלעס קומט רחמנא לצלן אז מען היט זיך נישט די אויגן. דער רבי זאגט טומאת מת, טומאת ניאוף, טומאת ניאוף איז טומאת מת, טומאת ניאוף איז א מענטש היט נישט די אויגן איז פוגם בברית, דאס ברענגט טומאת מת, אז מען הייבט אן טראכטן אז עס איז גארנישט דא, נישט דא קיין דיין, נישט דא קיין באשעפער, חס ושלום, דאס איז טומאת ניאוף. וואס איז די עצה? איך גיי צום צדיק, איך קום צום הייליגן רעבן, איך גיי לערנען די רעבעס ספרים, איך גיי זיך דרייען אין א פלאץ וואס מען רעדט נאכאמאל דיבורי אמונה, אוואדי איז עס שווער, אוואדי איז דא חוזק, מאכט חוזק פון רעבן, א אינגערמאן מען ווערט געוואר א אינגערמאן איז געקומען צום רעבן, ווי דו וועסט נאר גיין ביי יעדע רעוועלע, רעדעלע, קיפעלע, ראגעלע, איך ווייס נישט, גארנישט, א שטרוי זאק, א שטרוי זאק מיט א בלויע בעקיטשע, לחיים לחיים, גארנישט, ער קען מיר גארנישט געבן, ער קען זיך גארנישט געבן.

ס'איז דא א באשעפער, דער אייבערשטער פירט אזוי שיין די וועלט, פארוואס איך האב אזוי חתונה געהאט, און פארוואס איך, מיין פרנסה קומט פון, דער רבי פרעגט א מורא'דיגע זאך, פארוואס ווען א מענטש בעט די פרנסה מוז עס אנקומען אזוי, זאגט דער רבי, א מענטש בעט די פרנסה, פארוואס ווען א מענטש בעט פרנסה, וואס קען עס נישט גלייך אראפפאלן, אזוי פירט דער אייבערשטער, אזוי פירט דער אייבערשטער, אזוי מאכט דער אייבערשטער. דאס איז די זאך וואס אונז קומען צום רעבן, וואס אונז האבן א מתנה באקומען, א רבי וואס לאזט אונז נישט אוועקגיין פונעם אייבערשטן, א רבי וואס לאזט אונז נישט ווערן, ביסט טמא געווארן טומאת מת, ביסט טמא געווארן טומאת מת, קום איך האב פאר דיר אן עצה, הייב אן חזר'ן אמונה, הייב אן בעטן אויף אמונה, הייב אן וויסן דער אייבערשטער איז דא, דער אייבערשטער האט מיר דאס געמאכט, דער רבי זאגט אז ס'איז גרינגער די מענטש וואס סאפערט, א מענטש ליידט, וועסט מיר נישט זאגן איך לייד נישט, איז נישט עפעס א דמיון אין מיין קאפ, עפעס א פחד אין מיין קאפ, איך לייד, איך לייד, עפעס איך פיל נישט גוט, זאגט דער רבי דא צוויי מענטשן, צוויי מענטשן האבן האנט ווייטאג. צוויי מענטשן האבן האנט ווייטאג, צוויי מענטשן האבן אויגן ווייטאג, צוויי מענטשן האבן האלז ווייטאג, צוויי מענטשן האבן קאפ ווייטאג, צוויי מענטשן נעבעך ליגן אין שפיטאל און א פירהאנג אינמיטן, מען אפשר אפהיטן די ביטערע מעשה. און זאגט דער רבי, דער מענטש וואס האט פעיט, דער מענטש וואס האט אמונה, ס'איז אים גרינגער די יסורים. זאגט דער רבי, ס'איז נישט, ס'איז אים גרינגער, ס'איז אים גרינגער צו נעמען, ער סאפערט נישט אזוי ווי ער סאפערט, ער ליידט נישט אזוי ווי ער ליידט. צוויי צוויי טענענטס ביידע ס'קומט דער ערשטער ס'קומט שוין דער ערשטער דזשוליי נישט דא ווי צו נעמען קיין קוים געקענט ענדיגן יעצט איך האב שוין געבארגט פון אלע פושקעס שוין אריינגעלייגט צעטלעך אין אלע זאכן איך האב שוין באצאלט רענט איך האב נישט ווי צו נעמען דער מיט אמונה ס'איז אים גרינגער דאס לעבן ס'איז אים גרינגער דאס אטעמען וועגן דעם האט דער רבי געזאגט אז דער עיקר איז אמונה און.

פלעג אביסל אריינקוקן אין ליקוטי מוהר"ן, ביז איינער צוגעקומען זאגן אז ס'איז נישט אונז פשוטע מוחות, צוגעמאכט די ליקוטי מוהר"ן, צוריק געעפנט די ליקוטי מוהר"ן, ישיבה, געלערנט אברהם משה, געדענקסט פלעג מען אביסל אריינקוקן אין ליקוטי מוהר"ן, ביז א גוטע איד איז געקומען זאגן ס'איז נישט, ס'איז טאקע נישט, צעטל קטן, דאס האב איך מיר אריינגעקלעפט אין מיין גמרא, יעדן טאג פארן פארן לערנען, פארן לערנען, פארן זיצן מיט די חברותא, אביסל צעטל קטן, פלעג איך, פרעג איך מיין מגיד שיעור. אז דער הייליגער רבי מיילעך זאגט אז יעדע מאל אז דו ס'קומט דיך אריין דיין ווייב דיינע קינדער זאלסטו אלץ מצייר זיין שם הוויה אפילו ובהזדמן לפניו אשה מענטש גייט אין גאס קומט אים אקעגן א פרוי אפילו אשתו ובניו הקטנים יצייר לפני עיניו השם אדנ"י פרעג איך מיין מגיד שיעור איך פארשטיי נישט וואס איז שם אדנ"י וואס הייסט איך האב חתונה מיין ווייב קומט אריין שם אדנ"י? מיינע קינדער קומען אריין שם אדנ"י ער האט יא צו ענטפערן ווייל די אלע אלע חסידישע אידן ערליכע אידן מען לערנט חסידישע ספרים אבער ס'איז אזא זאך וואס פליט אין די לופט אותיות פורחות באוויר ס'איז נישט קיין זאך וואס וואס כ'געדענק איך בין געקומען צו מוהרא"ש מוהרא"ש הייבט אן פארלערנען ליקוטי מוהר"ן סימן ל' האב איך עס נעכטן פארציילט מוהרא"ש הייבט אן סימן ל'

איש הישראלי צריך לזמן להסתכל בשכל של כל דבר. נו, וואס טייטש? זאגט מיר א בחור ער גייט הפצה מיט שפתי תפתח, קומט יעצט ארויס שפתי תפתח, שיין געשריבן אויף ליקוטי מוהר"ן, אונז זאל מען פארשטיין, און ער טרעפט א גרויסע בעל מקובל, און יענער זאגט אים, איך האב געזען די ספר אבער. איש הישראלי, שטייט עפעס א אינטערעסאנטע לשון דארט אין די שפתי תפתח, צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר, א איד דארף יעדע זאך אויפזוכן דעם אייבערשטן. דאס הייסט השכל שבכל דבר? אזוי פשוט? איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר ולקשר עצמו אל החכמה והשכל, חכמה והשכל מיינט אז יעדע זאך זאל איך טראכטן וואס וויל דער אייבערשטער? וואס וויל דער אייבערשטער מיר יעצט, וואס דארף איך יעצט טון? כ'בין אריין אין א פלאנטער יעצט מיט א שותף אין ביזנעס, כ'דארף יעצט טראכטן פאר חכמה פאר שכל, דאס איז נישט אזוי פשוט פון אייבישטער, דאס איז שמות קבלה פון חכמה און שכל און זאכן, מוהרא"ש איז געקומען אונז אזוי האט דער רבי געזאגט, איך ווארט עס זאל קומען צו מיר א אינגערמאן און ער וועט נעמען גאנץ כתבי אר"י און ער וועט עס מאכן אז אפילו קינדער זאלן עס פארשטיין, דאס האט מען זוכה געווען פון מוהרא"ש, נעמסט אלע זאכן. נעם אריין דעם אייבערשטן, בינד דיך צו דעם אייבערשטן. איך פרעג דער מגיד שיעור, זאג מיר, וואס מיינט אז מיין ווייב קומט אריין צו מיר זאל איך טראכטן שם אדנ"י? ג'מיס זעלף. וואס ווייסט? צופעליג איז געווען א תלמיד חכם א מגיד שיעור, וואס ווייסט ער וואס מ'נעמט אין ישיבה משגיחים מיט מיט דרייען זיך ארום אינגעלייט וואס האבן נישט קיין איין פרנסה, קענען זיי נישט טרעפן. קען נישט טרעפן וואס מיינסטו וואס איך בין געווארן ראש ישיבה? קען נישט טרעפן קיין דזשאב. טוט אים אן א רעקל, מען לייגט אים אריין אין טאש אפאר צעטלעך וואס, די שמחה צעטלעך וואס מען אין יעדע יעדע שטאט, א גוט מארגן גוטן טאג גוטן נאכט, און און און באלד קומט א א פרישע בחור א עובד השם א דרייסיג יעריגע בחור און פרעגט אים עפעס א שאלה אין חסידות וואס איז די חילוק פון פון מדע און חכמה, היינט צופרי האט ער געזען אין לוח המודעות שטייט אז אז.

נאך א וואקער, און יעצט אין ישיבה, ווייס נישט יעצט וויי, אלע ישיבות, אמאל איז געווען צען פראצענט האבן געהאט פריוואטע אינגעלייט, נאכדעם איז געווען צוואנציג פראצענט, היינט מ'האט עס נאך אריינגעלייגט און מ'קען נאך באקומען אויף דעם אזוי פארשטיי ס'איז די אינשורענס צאלט עס, יעדער אינגערמאן האט א ב יעדער בחור האט א באגלייטונג פון צען אינגעלייט וואס טויגן אויף גארנישט, אויף גארנישט, וואלט ער געטויגט אויף עפעס וואלט ער געגאנגען עפעס אויפטון, מען גייט צו די קאר און מען גייט ארויס פון די קאר און מען גייט צו די יעצט אין די קעמפס און מען גייט נעמען א טישל און מען וועט עס לייגן אונטער די בוים און מען וועט יעצט מען, ניין, די בוים דא שיינט די זון און מען גייט לערנען דארט און נאכדעם מאכן א שטענדער צום בוים מיט אריין האקן א האלץ אין די בוים און דא גייט מען לערנען נאכדעם מאכן אזוי נאכדעם מאכן אזוי אבער איין זאך זאלסט נישט אויסהערן די דרשות וואס מען רעדט אין ברסלב ווייל דעמאלטס דארפסטו שוין נישט קיין אינגעלייט.

ס'איז אזא טשעינדזש אין לעבן, צו מען בענקט זיך אהיים, צו מען בענקט זיך נישט אהיים, צו מען, צו מען איז לאנגווייליג, און צו עפעס קומט ארויף אלטע קאשמארן, אלטע זאכן, מען האט טויזנט מאל געזאגט דו טויגסט נישט און דו טויגסט נישט און דו טויגסט נישט און דו טויגסט נישט. די ווייבעלעך זענען אזוי צובראכן ביי זיך, מען זאגט זיי, דו טויגסט נישט און דו טויגסט נישט, דו ביסט נישט און דו ביסט נישט, און דו וועסט נישט חתונה, וועסט נישט חתונה האבן, אזוי צובראכן א קינד, שוין חתונה געהאט, פילט זיך ביי זיך גארנישט ווערד, גארנישט ווערד. און איך קום אהיים און איינער וויינט מיר דא אויפן קאפ, דאס זאגט דער הייליגער רבי מיילעך, איך טראכט ס'איז דא א באשעפער, שם אדנ"י, דער אייבערשטער פירט די וועלט, דער אייבערשטער האט מיר געגעבן די ווייב, מיינע קינדער טאנצן מיר דא ארום, זיי גיסן מיר אויס זאכן, בניו הקטנים, שם אדנ"י, ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, דער אייבערשטער האט מיר דאס געמאכט. דאס איז די גאנצע פרשה פון פרשת חוקת, אזוי איז חוקת התורה, דו ביסט טמא, דו ווילסט דיך מטהר זיין, זאלסטו וויסן, קום צום צדיק און ער וועט דיר זאגן אזוי אזוי, אזוי איז חוקה, ס'איז נישט קיין זאכן וואס מען פארשטייט, חס וחלילה זאגן אזעלכע זאכן, דער אייבערשטער האט מיך באשאפן מיך צו פייניגן?

דער אייבערשטער, וואס ווייסט א מענטש, וואס ווייסט א מענטש וואס איז געווען פריערדיגע גלגול, וואס ווייסט א מענטש וואס איז געווען צוויי גלגולים, דער רבי איז אריינגעקומען אין בית החיים און דער רבי ווייזט אויף דעם א מצבה, זעסט דעם, די, די, די קבר, ער ליגט שוין אין א פאר בתי חיים, ער האט מצבות אין א פאר בתי חיים, כאטש די גלגול ליגט ער דא, פריערדיגע גלגול האט מען דעם גוף פון די פריערדיגע גלגול, דעם קאוט, האט מען דארט באערדיגט, און איינס פארדעם ליגט אין יענע בית החיים, דו ווייסט. איך פארשטיי נישט פארוואס איך דארף אזוי פארוואס איך דארף אזוי די אלע קשיות איז חזר טרייף דארף אסאך בעטן דעם אייבערשטן שרייען צום אייבערשטן הייליגער באשעפער איך וויל האבן א שטארקע אמונה אין דיר נישט האבן קיין קשיות אויף דיר און די לעבן ווערט גרינגער די לעבן ווערט גרינגער איך האב דאך א האנט וויי טאג עס ווערט גרינגער איך ווייס דער אייבער איך גיי צו די דאקטער זאגט ער אבער א זאך עס שטעכט עס שניידט טענק יו טענק יו מאכט צו די אויגן שטארק טוט וויי שכוח און דער קינד האט אסאך מער יסורים, ניין ניין ניין ניין, פארוואס? ווייל דער דערוואקסענער מענטש ווייסט דאס איז פאר מיין גוטס, עס טוט וויי אבער עס איז פאר מיין גוטס, וועגן דעם ביי דער רבי איז געווען די עיקר אמונה, און וויאזוי מען קען זוכה זיין צו אמונה איז דורך בעטן, דאס איז אויך די צווייטע סדרה די וואך פרשת בלק, זענען געגאנגען צו בלעם, פארוואס זענען זיי געגאנגען צו בלעם זאגט רשי ווייל זיי האבן געזאגט, עפעס גייט דא פאר מיט דעם משה רבינו, ער איז מצליח אויף א נישט א נארמאלע וועג, אזוי סוקסעספול, ווי ער גייט און ווי ער קומט אלעס איז הצלחה, אוי זיין כח איז אין כוחו אלא בפיו, זיין גאנצע כח איז נאר מיטן מויל, אונז וועלן מיר אויך ברענגען איינעם וואס זיין גאנצע כח איז די מויל, מיר ברענגען בלעם וואס קען שעלטן, אבער דאס איז חיזוק פאר אידישע קינדער, אין כוחו אלא בפיו, דו האסט צוטון מיט איינעם, דו ביסט אריין אין א פלאנטער, אין כוחו אלא בפיו. מענטש איז אראפגעפאלן האב איך נכשל געווארן אין אן עבירה ווייס נישט וואס צו טון וויאזוי קען איך צוריק קומען צום אייבערשטן האסט א מויל האסט א מויל גיי אין א זייט דאס לערנט מען נישט מיט בחורים מען לערנט עס נישט מיט קינדער הלכות תשובה לערנט מען נישט מען לערנט הלכות שבת אין ישיבה מען לערנט הלכות בשר בחלב אין ישיבה הלכות תשובה אז א מענטש האט געטון אן עבירה מכל עבירות שבתורה איז דא א מצוות עשה מן התורה פון תשובה עס איז דאורייתא נישט קיין מנהג דאורייתא דאורייתא דא מענטשן וואס ווערן אזוי ס'איז דאורייתא, דא א מצוות עשה דאורייתא, וואס דארף מען טון זאגט דער רמב"ם, גיי אין א זייט און זאג הייליגער באשעפער די מעשה איז אזוי און אזוי, איך בין אריין געפאלן, איך האב עס נישט געוואלט טון, יא געוואלט טון, נישט געוואלט טון, אהער אהין, א ווארט אהער א ווארט אהין, איך בין שוין אין שאול תחתית, איך בין שוין אין שאול תחתית, איך בין שוין אראפ געפאלן, אראפ געפאלן, אייבערשטער זאל אפהיטן, אן עבירה, העלף מיך אייבערשטער, זיי מיר מוחל אייבערשטער, איך גיי עס מער נישט טון, העלף מיך איך זאל עס נישט טון. שוין, דער אייבערשטער איז מקבל די תשובה. מען לערנט עס נישט מיט קינדער, מען לערנט עס נישט מיט בחורים, עס איז שווער צו גלייבן, עס איז שווער צו גלייבן אז עס איז דא אזא זאך איך קען תשובה טון. וועגן דעם האט דער רבי געזאגט אז דו גלייבסט אז דו קענסט טון שלעכט, גלייב אז דו קענסט פאררעכטן, דו גלייבסט אז דו האסט געטון אן עבירה, דו האסט פוגם געווען, איך גלייב אז איך קען פאררעכטן, איך גיי תשובה טון, איך גיי בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער זיי מיר מוחל. הייליגער באשעפער זיי מיר מוחל. אין כוחנו אלא בפה. דער רבי האט געזאגט ווער ס'ווייסט פון מיך ווער ס'קומט צו מיך אויף ראש השנה דארף נישט פאסטן, נישט דא קיין פאסטן, נישט דא קיין קאלטע מקוואות, אז די מקווה איז קאלט טאנצט מען אריין אין מקווה ווייל איך דארף א מקווה אבער איך דארף נישט גיין יעצט זוכן ספעציעלע סיגופים און מיך און מיך די הייליגע צדיקים פון די פריערדיגע דורות פלעגן זיך אריין די הייליגע ר' מיילעך, יעצט קען מען עס נישט פארשטיין, פלעגט זוכן אזא נאסע פלאץ אין פעלד ווי ס'דא מאסקיטאס, ווי ס'זיצן די בייסעדיגע זיך אריינזעצן דארט און ציפט מיך אויס, ציפט מיך אויס יעדע טראפן בלוט, אונז קען מען נישט, אונז אונז קען מען נישט דאס טון, און אונז אונז האמיר דעם רעבין, דער רבי האט אונז געזאגט אז היינט איז דא א נייע א נייע וועג, א נייע וועג, איך האב א נייע וועג, אמאל איז געווען די וועג תעניתים און סיגופים, אמאל האסטו זיך געדארפט פייניגן, היינט איז דא א נייע וועג, התבודדות ותפילה, התבודדות ותפילה איך גיי שפאצירן הייליגער באשעפער העלף מיך איך זיץ אין מיין קאר איך פאר אין די ארבעט איך צינד אן ס'איז אזוי פארגעשריטן די וועלט צו העלפן מענטשן אמאל האט געדארפט האבן א טעיפ און געדארפט זוכן דעם טעיפ היינט דו ווייסט פונקטליך האסט א פלעיליסט יא האסט א פלעיליסט דו שטעלסט אן די צען ניגונים דאס טאטשט מיין הארץ דער ילד הפלא דער יונגל דער זינגער דאס טאטשט מיין הארץ צינדסט עס אן ביסט אליינס אין דיין קאר דו פארסט צו די ארבעט דו וויינסט ווי א בעיבי דו צעוויינסט דיך אינגעלייט זאגן מיר, איך פאר אויפן סעווענטין, איך פאר אראפ, און ס'איז רואיג, איך פלאץ זיך אויס אין א געוויין, דער רבי האט מיר געגעבן א וועג, איך קען רעדן צום אייבערשטן, רבונו של עולם איך וויל זיין א איד, איך וויל פלעין זיין א איד, איך וויל פלעין דאווענען שחרית, פלעין דאווענען מנחה מעריב, איך האב זיך אנגעטשעפעט דא אין אין נישט גוטע זאכן, אין שלעכטע, נעם מיך ארויס פון די שלעכטע זאכן רבונו של עולם, איך וויל זיין אפגעהיטן, איך וויל זיין גוט, א מתנה וואס אונז האבן באקומען פון רעבן, התבודדות ותפילה. און אויך דא א אינטערעסאנטע מעשה שטייט דא, די גאנצע כח פון עמלק, וואס איז עמלק? עמלק, עמלקים, עמלקים, עמלק איז די וואך רש"י, א פלאדיגע רש"י, ער וויל איין זאך, אוועק נעמען פון א איד די רעדן צום אייבערשטן, האסט געזען רש"י? רש"י פארציילט אז די אידן זיי האבן זיך געריקט אויף ארץ ישראל, פלוצלינג קומט אן וישמע הכנעני, וישמע הכנעני, מלך ערד, יושב הנגב. דער וואס זיצט אויף דרום זייט, אז אידן קומען, זיי האבן אנגעפאנגען מאכן מלחמה. זאגט רש"י, דאס איז נישט כנעני. זה עמלק. זה עמלק, שנאמר, עמלק יושב בארץ הנגב. וואס האבן זיי געטון? א סקעם. זיי האבן געוואוסט אז די אידן קענען בעטן יעדע זאך דעם אייבערשטן. האבן זיי געזאגט וואס איז מיר דא טוהן, אונז וועלן מיר גיין מלחמה האלטן און די אידן זעהן מלחמה, הייליגער באשעפער העלף מען זאל געווינען, הייליגער באשעפער העלף, הייליגער באשעפער העלף, האבן זיי געמאכט אזוי. זיי גייען זיך אנטוהן, זיי גייען טוישן זייער לענ, זיי גייען טוישן זייער שפראך. זיי גייען אנהייבן רעדן אנדערע שפראך, דעמאלטס מיט טשייניז, טשינג טשאנג. און די אידן וועלן ווערן צומישט, די אידן וועלן נישט וויסן ווער אונז זענען מיר עכט, וועלן זיי אנהייבן בעטן דעם אייבערשטן, אז מען זאל געווינען די מלחמה מיט די כנענים, אונז זענען מיר דאך נישט קיין כנענים, זיי האבן זיך אנגעפאנגען רעדן א אנדערע שפראך, אונז וועלן מיר גיין מלחמה האלטן, די אידן האבן געבעטן הייליגער באשעפער העלף כנענים, כנענים, כנענים, די כנענים זאלן, אונז נישט קיין כנענים וועמען אונז פארטיליגן, אבער די אידן האבן געזען אז זיי גייען אנגעטון ווי עמלקים, זאגט רש"י, זיי רעדן ווי כנענים, האבן די אידן געזאגט וואס טוט מען דא, וואס בעט מען, עמלקים אדער כנענים, אונז וועלן בעטן דעם אייבערשטן, נתפלל סתם. נתפלל סתם, הייליגער באשעפער העלף אונז זאל מען געווינען די מענטשן, ווייס נישט ווער זיי זענען, די אייבערשטער געהאלפן, אבער וואס זעסטו פון דא, אז א, דאס איז עמלק, עמלק ער זוכט וויאזוי קען איך אוועק נעמען תפילה, ווער זאגט אז געהאלפן ווערן און די וואלסט סייווי געהאלפן געווארן, און די ווייסט דאך נישט וויאזוי צו בעטן, און איך וועל דיך מאכן זאלסט בעטן אזוי, זאלסט בעטן אזוי, איך בעט דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער איך ווייס אפילו נישט וויאזוי צו בעטן,

הייליגער באשעפער העלף מיר. און דא קומט שוין אריין אביסל הדרכה אין לעבן וואס מוהרא"ש האט אונז אויסגעלערנט, וואס הייסט וואס הייסט דו האסט נישט וואס הייסט דו ארבעטסט נישט? דער רבי האט אונז אויסגעלערנט די מעשה מיט די בעל בטחון, וואס הייסט ס'פאסט מיך נישט דאס צו טון? ס'פאסט נישט צו זיין א גנב? ס'פאסט נישט צו זיין א טענענט און נישט באצאלן פאר די לענדלערד? ס'פאסט נישט צו האבן שטילערהייט קרעדיט קארדס און מענטשן מיינען איך האב א קאר איך קום און גיי און ער זינקט זיך אין חובות ער צאלט א מארטגעדזש פראצענט. אינגעלייט ווייסן דאס נישט מ'ווערט אריינגעדרייט אין קרעדיט קארדס ער צאלט ריבית רבונו של עולם רבונו של עולם דו צאלסט ריבית רבונו של עולם. רעדט איך נישט אז א מענטש נעמט ער נעמט א מארגעדזש אויף די הויז ער דארף דאך האבן א הויז די זעלבע געלט וואס איך צאל פאר די באנק די זעלבע געלט וואלט ער דאך געצאלט פאר א לענדלארד אבער סתם ווייס נישט מען קויפט מען קויפט זאכן ס'האט אים אנגעשמעקט עס האט אים אנגעשמעקט אזא זאך עס האט אים אנגעשמעקט אזא זאך ניין קודם פאר צוועלף חדשים איז עס אומזינסט און נאך נאך צוועלף חדשים קליינע נאמבערס ס'איז גארנישט איך קען מיך מיט זיך רוקן רוקן אין לעבן. גיי נעם א דזשאב, נעם א ארבעט, פאסט יא, פאסט נישט, קענסט דאך אלץ נישט דעקן, גיי קלאפ אויף די טירן, אה, איך וועל קלאפן אויף די טירן? איך בין נישט קיין שנארער! ביסט נישט קיין שנארער? ביסט א פארברעכער ביסטו! דו וואוינסט אין אפארטמענט, דו צאלסט נישט פאר דיין לענדלער קיין געלט, דו ביסט נישט קיין שנארער, ביסט א פארברעכער! דו ביסט נישט קיין שנארער, דו ביסט נישט קיין שנארער, דו האסט א ביל אין גראסערי און דו באצאלסט נישט? ביסט א גנב! א פשוטע גנב! ער קויפט פערטיגע עסן, ער קויפט ער שלעפט סענדוויטשעס מיט מיט מיט געמאכטע עסן, וואס? עס עס א שטיקל ברויט פון בית מדרש? דו האסט א ביל און דו קענסט נישט קאווערן און וואס? מאכסט זיך נישט וויסנדיג, דו גייסט צו די נעקסטע גראסערי, גייסט צו די נעקסטע גראסערי, גייסט דא אין שטעטל איז דא האסטו איין געשעפט, אין שטאט דא דא האט ער אויפגעשריבן, דא האט ער אויפגעשריבן, דא יעצט האט ער געעפנט א אקאונט נומבער פון די ווייב, יעצט האט ער געעפנט אזא אקאונט נומבער, און פארוואס גייסטו נישט נאך געלט? איך זאל גיין נאך געלט? דו ווייסט ווער איך בין? איך ווייס ווער דו ביסט, ביסט א פארברעכער! א מענטש איז שולדיג? א מענטש וואוינט אין א דירה? יא, עס איז דא מייז! וואס הייסט אויב עס איז דא מייז צאלט מען נישט קיין רענט? ביסט געגאנגען צו א רב? דו ביסט געגאנגען צו. איך ווייס נישט וואס ס'איז. ס'קוקט אריין עס דריפט. ס'איז דא א שפאלט א פליג. דו ביסט געגאנגען צו א רב פרעגן? דו ביסט א גנב! דו ביסט א גנב! מיט דיין פעפעטע הויזן, מיט דיין ווייסע זאקן. מיט מיט דעם שמונה בגדים. דו ביסט א גנב! נו וואס זאל איך טון? פרעג. הענג אויף א צעטל אין בית מדרש. כ'האב נישט קיין ארבעט. הענג אויף א צעטל אין בית מדרש. א געלונגענער טעטיגער. פלינקער יונגערמאן און דיין נאמען איז גרייט צו ברענגען פרנסה אינדערהיים ווער סהאט עפעס א שעה אדער א האלבע שעה אפילו אויפקערן א אפיס עפעס טוהן און אהיים ברענגען מיד ליד געלט קענען קויפן אויף שבת דאס איז ערליכע איד וועסט אפפאפן דיין גאנצע משפחה און קיינער נישט זאגן וואס דו טוסט וואס טוסטו אהמ וואס טוסטו אהמ עפעס א ווארט וואס מדארף נישט האבן קיין לאקעישן פאר דעם מדארף נישט האבן קיין אפיס פאר דעם כ'מאך ביזנעס. דו מאכסט זיך נישט קיין ביזנעס, דו ביסט שולדיג. בארגן געלט פון מענטשן, קענסט מיר בארגן, קענסט מיר בארגן, קענסט מיר בארגן, קענסט מיר בארגן. לייג א צעטל אין בית מדרש, דאס איז נישט קיין, ברוך השם, אין היכל הקודש, אונז זעמיר חוץ לישוב, און דא קוקט מען נישט אראפ איינער, וואס דארפסט טון? וואס וועסטו טון? וועסטו גיין צו די גבאי אין בית מדרש, אפשר קען איך אויפקערן די בית מדרש אנשטאטס דעם גוי? וואס צאלסטו אים א שעה? צוויי און צוואנציג דאלער? איך האב נישט קיין, איך דארף באצאלן מיין גראסערי, איך דארף איינקויפן קליידער פאר די קינדער, איך האב נישט. אפשר קען איך עס טוהן? נו אדרבה פאר צוואנציג דאלער קען איך אויפקערן די בית מדרש, איך קען אויפוואשן די ביסקיסע, איך וועל עס טוהן. עס איז נישט דא קיין פרנסה, אויב פרנסה פאסט מיר נישט. איך מוז ווארטן צו ווערן אזא. שוין, די אייבערשטער זאל העלפן, אונז זאל מען בלייבן ביים הייליגן רעבן, און שוין מאכן אסאך תפילות אז מען זאל זוכה זיין צו קומען אויף אומאן. זעהט אויס ווי דער אייבערשטער פירט די וועלט, אז אין א סעקונדע קען קען ווערן א אויפשטאנד, אין א סעקונדע ווערט צוריק אין רוסלאנד, דאס אלץ דרייט זיך ארום ארום דעם רעבנ'ס ראש השנה. בעטן דעם אייבערשטן מ'זאל זיך אנקומען אויף ראש השנה א געזונטערהייט, און איך שעם מיך נישט, איך שעם מיך נישט פון קיין, איך לעב מיין לעבן, איך דארף ברענגען פרנסה, וואס טוסטו פאר פרנסה? אדרבה, האסט עפעס, איך קער, איך קער א בית מדרש, וואס טוסטו פאר פרנסה? דער רבי פארציילט די מעשה פון דער בעל בטחון, ער איז געווען א מעקעניק, א אינדזשעניר, און ער איז געווארן א קערער אין א שטאל. און ער איז געווען פרייליך, ער איז אהיים געקומען, האט אוועק געשטעלט א טאפ עסן מיט א גלעזל משקה, מיט זיין פידל, און ער האט געדאנקט דעם אייבערשטן, און דער קעניג האט געזען דא וואוינט אן ערליכע איד, איך טו דאס און איך טו דאס, דאס פאסט מיך נישט, יענץ פאסט מיך נישט, וואס פאסט מיך נישט? וואס פאסט מיך נישט? מען דארף אכטונג געבן, מען דארף, און מען קען דא זאגן שיינע תורות אויף די וואכעדיגע סדרה, אבער מען דארף וויסן, וויאזוי לעב איך, אז איך האב געדינגען א דירה ביי איינעם, איך דארף אים זאגן שכוח, איך דארף אים זאגן שכוח.

און אז עס וועט דיך פרעגן דיין ווייב וועט ער זאגן די מאמע וויל וויסן צו דו קענסט מיך טראגן דארט און דארט, איך בין נישט דיין מאמע'ס קאר סערוויס דרייווער, האסט פארשטאנדן? שיק איר די נאמבער פון די קאר סערוויס. געווען א חבר אין בית מדרש, א נאנטע נאנטע נאנטע נאנטע, א בעסטע חבר וואס רעדט יעצט אין בעק פון דיין רוקן, א בעסטע חבר, ווייסט די בעסטע חבר? ווייל יעצט האט ער נישט קיין קאמפעני, דו האסט נישט קיין קאמפעני, סאו ביידע זענען עטס געבליבן אזויווי סטאק דא ביי א קרוב ביי א חתונה, סאו ביידע טשילט עטס צוזאמען, עטס זענטס אזוי נאנט אז אין די רגע וואס דו גייסט אוועק פון אים און טרעפסט דיין אנדערע חבר, נעבעך, הייבסטו אן צו רעדן אויף אים כל דבר אסור, ער האט זיך נישט קיין שכל, ער האט אנגעפאנגען צו פארציילן זיין גארביטש, ער האט נישט קיין רשות שיין, וואס זאל אים זאגן וואס רעדסטו? וואס רעדסטו?

די ווייב, זי וויל וויל רופן א קלינערין זאל אויף אויף אויפוואשן די ביסקיסע, איינער דארף עס נישט האבן, מען דארף עס נישט האבן, אז דו העסט ארויפציען דיין ערמל און דו העסט אנטון די הענטשקעס און דו העסט אויפוואשן די ביסקיסע דאן מוזן מיר רעדן, אבער וואס וואס וואס זאל זי זיך אראפבייגן עס אויפוואשן? זי איז אויף ביינאכט מיט די קינדער? איך דארף דיר גיין פארציילן וואס וואס אידישע פרויען גייען אריבער, פוה, מסירות נפש, ברענגען קינדער, ווארטן קינדער, געוואלד זייער גאנצע קערפערשאפט געבן זיי אוועק פארן אייבערשטן, ווייטיג ווייטיג אויס, ווייטיג אויס, גייט אריבער צען פופצן צוואנציג יאר. אויס, פארוואס פארן אייבערשטן ברענגען קינדער אויף המשכת הדור זאל זיך ווייטער ציען א שיינע דור פון אונז אידן ערליכע אידן, קענסט זיך שוין בייגן קענסט גארנישט טון, אזוי רעדט מען צו א ווייב? אייבערשטער העלף מיר אז אונז זאלמיר זיך האלטן ביים כהן און דער כהן וועט שפריצן די פרה אדומה און אפילו מען פארשטייט עס נישט, איך פארשטיי נישט איך ווייס נישט וואס דא גייט פאר, דאס איז די תיקון, איך פארשטיי נישט וואס דער אייבערשטער מאכט אין מיך. אייבערשטער העלף מיר אז איך זאל פאלגן דעם רעבן. קומענדיגע קומענדיגע וואך דאנערשטאג נאכט וועט לכאורה נישט זיין קיין שיעור ווייל מיר דארפן אויספאסטן. עטס וועט זיצן דא ביים שיעור און עטס וועט ווארטן פון די קיפעלעך. הייבסט העלפן ווי אזוי כ'זאל.